ויהי אחר הדברים האלה, נאכדעם אז יוסף איז אין די אין בית הסוהר, איז געשען א אנרילעיטעד סטארי, עס האט נישט קיין שייכות מיט יוסף, נאר עס וועט אנקומען צו יוסף, און די שר המשקים און די שר האופים געפינען זיך אין די בית הסוהר, וואס דאס איז מקום אשר יוסף אסור שם, זייער אינטערעסאנט, פריערדיגע פרק איז געשטאנען ווי האט מען געלייגט יוסף, מקום אשר אסירי המלך אסורים שם, דא קומען טאקע אן די אסירי המלך און יוסף איז דארט, סאו יוסף איז ווי די אסירי המלך זענען און די אסירי המלך קומען צו יוסף וועמענס פלאץ איז עס? און זיי זענען דארט א שטיק צייט ויהיו ימים במשמר. און דא איז דא א חלום, צוויי חלומות, זייער ענליך, יא, יוסף הצדיק האט געהאט אנהייב צוויי חלומות. יעצט האבן אונז ווייטער צוויי חלומות, מען גייט זען די נעקסטע פרשה, פרעה גייט האבן צוויי חלומות, אלע מעשות פון יוסף גייען מיט צוויי חלומות, ס'איז אינטערעסאנט, יעקב אבינו האט געהאט חלומות, איין חלום איז געווען גענוג, ביי יוסף הצדיק איז געווען צוויי חלומות, זעט די איינציגסטע מאל ס'שטייט א פשט פאר די צוויי חלומות, איז אין די נעקסטע פרשה ביי פרעה, רעדט יוסף ועל השנות החלום פעמיים, אבער ס'איז זייער אינטערעסאנט, ווייל די ביידע חלומות פארדעם, סיי די חלום פון יוסף, סיי די חלום פון שר המשקים שר האופים, האט מען נישט געליבט אז יוסף ביי די ערשטע חלום איז זיכער נישט מקוים געווארן גלייך און די צווייטע אפילו פאר די שר המשקים פארן שר האופים איז אנגעקומען גלייך אבער די חלק וואס איז יוסף האט געהאפט וועט אנקומען פון אים צו אים א תועלת פון דעם איז אויך גענומען אסאך צייט ויהי מקץ שנתיים ימים אזוי ווי מ'גייט לערנען סאו אפשר איז דא א אנדערע טעם אין די צוויי חלומות נישט ממש די זעלבע חלום אפשר יענץ איז נאר די זעלבע חלום. און יוסף איז מופקד ויפקד שר הטבחים את יוסף אויף די שרים, זעהט אויס אז מען איז א שר אפילו אין דזשעיל באקומט מען פריוולידזשעס, מען באקומט עפעס א יוסף, דאס איז געווען די שר פון די גאנצע דזשעיל לכאורה, האט אויך זיי משמש געווען, מען זעהט זיי אינדערפרי און זיי זענען זועפים, מען האט געזעהן אזא זאך ביי לבן, יעקב האט געזעהן את פני לבן, אין פניו אתו זיי האבן געזען זיין פנים האט מען נישט געזען די זעלבע זאך איז דא זיי זייער פנים שטייט נישט זייער פנים מען זעט והנם זועפים זיי זענען נישט צופרידן מען פרעגט זיי וואס גייט פאר מדוע פניכם רעים היום דא שטייט זייער פנים יא זאגן זיי זיי האבן א חלום יעצט וואס איז די פראבלעם א נייע פראבלעם ביז יעצט האבן זיי נישט געהאט די פראבלעם דאס איז א מצרישע פראבלעם זיי האבן געהאט א חלום, זיי האבן נישט קיין פותר, דאס הייסט אונז ווייסן אין מצרים איז געווען א סדר פותרי חלומות, ס'איז געווען א גאנצע סקול, מען קען גיין אין סקול פאר דעם, צו ווערן א אפישעל לייסענסד פותר חלומות, יעצט די חברה זיי האבן געהאט ווען אין דזשעיל, זיי האבן געווען הויך געשעצטע מענטשן, זיי האבן געהאט אלעמאל פארשטייט זיך צו עקסעס צו די גרויס בעסטע פותרי חלומות פון די יוניווערסיטי פון מצרים, און דא זענען זיי אין דזשעיל, ס'נישט דא אויף איין פותר, אין פותר מיינט נישט זיי האבן נישט קיין סעלושאן, כפשוטו זיי האבן נישט קיין פותר. און וואס ענטפערט זיי יוסף אין א עברי טייטש? ער זאגט הלוא לאלהים פתרונים ספרו נא לי, וואס ענק מ'דארף עפעס א ספעשל פותר חלומות, איך בין א אינגל פון פון פון כנען, די אייבערשטער שיקט דיך פתרונות, זאג מיר, איך וועל פארציילן, און ס'זעט אויס אז זיי האבן נישט אזוי גלייך געגלייבט, ערשט דער שר המשקים האט געגלייבט נאכדעם וירא שר האופים כי טוב פתר האט אויך פארציילט, ס'איז נישט אזוי פשוט געווען צו משכנע געווען זיין די מצרים אז יוסף ווייסט אויך פותר זיין חלומות, און טאקע נישט בכח חכמת מצרים, וואטעווער דעט איז, נאר בכח זיין אייגענע. רוח הקודש צו לאלהים פתרונים ספרו נא לי די אייבערשטער און וואס וועט די אייבערשטער אים געבן צו זיין שכל. און ער פארציילט אים זיין חלום די שר המשקים און די פתרון איז גאנץ גאנץ פשוט לכאורה ער זעט אז ער גייט צוריק צו פרעה דארף נישט זיין קיין גרויסע בעל כשרון קיין גרויסע פותר חלומות וויסן סודות החלומות פון פרעה פון מצרים כדי צו פותר זיין וואס יוסף זאגט און ער זאגט אים טאקע דעם נאר יוסף לייגט צו כי אם זכרתני איתך כאשר יטב לך און עס דערמאנען און ער זאגט אים נאך זיין גאנצע מעשה, כי גנב גנבתי, איך האב גארנישט געטון, נישט נישט אין ארץ העברים האב איך עפעס געטון, מ'האט מיר פארקויפט פאר א קנעכט, נישט דא האב איך עפעס געטון, מען האט מיר געלייגט אין דזשעיל, אינטערעסאנט וואס ער געבט אים ארויס די גאנצע מעשה, איך טראכט אז מסתמא איז דאס מרומז סאמהאו אין די אין די חלום, איך ווייס נאר נישט ווי אזוי ס'איז מרומז אין די חלום, אבער ערגעץ מוז עס זיין א מרומז אין די חלום פון די שר המשקים אליינס. איז שר האופים זעהט אז ער קען יא, געבט ער אים אויך זיין חלום, אויך איז גאנץ א פשוטע חלום נאר פארקערט, פשוט פשט, פריער האט ער געגעבן די כוס ביד פרעה און דא געבט ער, ער האט עפעס סלים אויף זיין קאפ און די עוף עסט עס, ס'הייסט נישט פרעה עסט עס נאר א עוף כאפט עס, אויף דעם זאגט אים יוסף יא, ביידע זענען די זעלבע דריי טעג, אזוי ווי אים איז געווען דריי טעג ביי אים דריי טעג, אויך אן אינטערעסאנטע זאך, זאגט ישא פרעה ראשך. ביי פריער געשטאנען ישא פרעה את ראשך ס'הייסט ער וועט דיך נושא ראש זיין אזויווי כי תשא את ראש בני ישראל ער וועט דיך אננעמען צוריק און דא גייט ער כפשוטו ליטערלי ס'הייסט ס'דא אמאל א אזא מליצה וואס מ'נוצט אמאל כפשוטו ער וועט דיך אויפהייבן דיין קאפ ער וועט אפשניידן דיין קאפ פון דיין גוף און מ'קען עס זאגן אזויווי די מליצה אז ער גייט דיך אויפהייבן ער גייט דיך געבן צוריק דיין תפקיד און די זעלבע לשון און מען דארף טראכטן אז מסתמא די חלום האט צו טון מיט דעם, ווייל איינע פון די וועגן פון פתרון חלומות איז צו וויסן וויאזוי די ווערטער שפיל ארבעט, און דאס איז איין חלק פון די חכמת פתרון חלומות אדער אלהים, אלהים פתרונים, האט אים געהאלפן, און טאקע אזוי איז געשען, דאן פרעה האט געהאט א משתה נאך דריי טעג, און ער קומט וישא את ראש שר האופים, ס'הייסט שטייט קלאר וישא, ער האט נושא געווען ביידע, און איינע האט ער גע'פסק'ענט לחיים איינע למוות, און למעשה די אנדערע חלק וואס יוסף האט צוגעלייגט, אז די שר המשקים זאל אים געדענקען, דאס איז נישט געשען.